מורי ורבותי, ס'היינט פרשת מטות מסעי, ס'איז ראש חודש אב, כ'האב בדעה רעדן וועגן צוויי זאכן, כ'על אביסל ממרום רעדן וועגן די פרשה פון נדרים, אונז רעדן וועגן דעם אסאך מאל, און ס'איז דא א קלארקייט וואס מ'קען באקומען פון דעם בהמשך צו וואס אונז. האבן גערעדט לעצטע פאר וואכן, לעצטע וואך בעיקר, וועגן די מצב פון מיתת משה, וואס ס'מיינט געוויסע פלעצער וואס די תורה קומט נישט אן, אדער די דעת קומט נישט אן, אדער אין אנדערע ווערטער, די זייט, די צייטן וואס אונז ווייסן נישט וואס צו טון, אדער וואס אונז, די כללים, די אויף מער גרעסערע הבנות וואס אונז האבן, זענען נישט גענוג, און מ'דארף. עס איז פשוט א קלארע פשט, מען דארף קלאר וויסן וואס די המשך פון די קשר פון פרשת נדרים צו די נקודה. און צווייטנס וועט מען רעדן אפאר מינוט וועגן די ענין פון די ניין טעג, מען האלט ראש חודש אב, ס'איז בין המצרים, און עס איז א זאך וואס. איך און אלע מענטשן זוכן א געוויסע הבנה אין דעם, זוכן א געוויסע פשט אין דעם, אז איך וויל אביסל, אביסל רעדן וואס איך, וואס איך, ווי אזוי איך פיל, ווי אזוי איך פארשטיי די ענין. איז לאמיר, לאמיר רעדן א מינוט, אפאר מינוט, וועגן פרשת נדרים. אונז האבן געלערנט אז מען גייט צוריק צו פרשת ספר במדבר, באופן כללי גאנץ ספר במדבר און מער בפרטיות די צווייטע האלב פון ספר במדבר, דאס הייסט צוביסלעך פון קרח, חוקת, קרח, בלק, פנחס, איז אלס אנדערע סארט מצבים ווי למעשה דא האלט מען אין די מעשה, הגם ס'איז דא נאכדעם א גאנצע ספר דברים, אבער גאנץ ספר דברים איז נאר די דרשה פון משה רבינו וואס ער האט געזאגט פאר ער איז געשטארבן, די מעשה למעשה מער ווייניגער ענדיגט זיך כמעט אין ספר במדבר.

זיי האבן אים געוויזן פאר משה אז ער ווייסט נישט. און יעצט די לעצטע פרשה, אין אנדערע ווערטער קען זיין קען זיין על כל פנים די לעצטע מצוה די לעצטע מצוה באופן כללי די לעצטע מצוה לדורות ס'איז דא שפעטער מצוות פון עיר מקלט מצוות אנדערע מצוות וואס זענען מער אזוי ווי און ווי קען איך קען זיי רופן היסטארישע מצוות מער מצוות אויף ירושת הארץ און די גבולות הארץ וואס איז טאקע מצוות לדורות אבער ס'איז מער אזויווי א זאך מען דארף טון איין מאל און אויספירן. נדרים איז כמעט די לעצטע חק, איך מיין אז דאס איז די טייטש פון די ווארט חק אבער ס'איז א עקסטערע שמועס, די לעצטע הלכה וואס איז קבוע פאר יעדע מענטש פאר אלע צייטן פאר אלע לדורות פאר פאר ס'איז נישט א מצוה וואס איז לדורות ס'איז פשוט א מצוה וואס איז א טאג טעגליכע מצוה א טאג טעגליכע הלכה דאס איז די ענין פון פרשת נדרים, און וועגן דעם סוף פרשת נדרים, דאס איז א פסוק וואס מען מוטשעט זיך זייער אסאך פארשטיין די פשט, און לויט וואס איך זאג פארשטייט מען זייער פשוט, די תורה ענדיגט זיך אין די ענד פון פרשת נדרים אלה החוקים, אשר ציווה השם בין את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו, אין אנדערע ווערטער, מען מוטשעט זיך וואס. קודם כל, ס'איז סתם א איבעריגער פסוק, כ'האב געהערט ס'איז די חוקים, כ'ווייס אליינס, און צווייטענס ס'איז ס'איז עפעס אזוי, ביז יעצט האט מען עס געמיינט אז א פרשה פון נדרים וואלט געדארפט שטיין אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בענין נדרים, נאכדעם איז דא פארשידענע תירוצים און הבנות, אבער מער באופן כללי, דאס א דאס מיין איך איז א ענד פון אלע חוקים, אפשר פון גאנץ ספר במדבר, אדער פון אנדערע אלע חוקים וואס האבן צוטוהן בין אב לבתו, קען זיין למשל הלכות ירושה איז אויך א הלכה בין אב לבתו אין א געוויסע זין, אויך א הלכה בין איש לאשתו. אנדערע הלכות וואס זיי האבן געלערנט וואס זענען בין אדם לחבירו'דיגע הלכות איז דאס איז א פשוטע א סיום די די און גלייך נאכדעם זעהט מען זאגט דער אייבערשטער צו משה נקום נקמת מדין ואחר תאסף אל עמיך ס'הייסט יעצט קען אז מ'האט גענדיגט געבן די תורה מ'האט גענדיגט זאגן אלע מצוות וואס מ'גייט דארפן האבן יעצט הייבט שוין אן די מעשה פון משה רבינו'ס מיתה הייבט זיך שוין אן די מעשה פון מיתת משה, אפאר זאכן ער דארף צו ענדיגן פאר ער שטארבט, די אלע זאכן וואס איז דא נאכדעם זענען פשוט זאכן וואס משה רבינו דארף צו ענדיגן, ער דארף צו ענדיגן די מלחמת מדין, ער דארף צו ענדיגן מאכן ערי מקלט, פארשידענע אנדערע זאכן וואס ער דארף צו ענדיגן, אבער דאס איז די ענד פון די תורה איז דא און דאס דא שטייט אלה החוקים, דאס איז די חוקים וואס זענען בין איש לאשתו בין אב לבתו. וואס מיין איך? וואס פאר א סארט חוקים זענען דאס? וואס זענען חוקים בין איש לאשתו און בין אב לבתו? עס קען מען זאגן באופן פשוט, דאס זענען חוקים וואס זענען בין אדם לחבירו, אדער וואס אונז רופן בין איש לאשתו און בין אב לבתו, אונז האבן געזען למעשה ס'דא א זייער א ענליכע פסוק צו דעם, סוף פרשת אין בחוקותי, סוף די תוכחה שטייט אלה החוקים אשר ציווה ה' את משה בינו לבין בני ישראל, אין אנדערע ווערטער, ספר ויקרא, דאס איז די יענץ איז די פסוק פון סיום, אזוי ווי עס איז דא אלה החוקים אין סוף ספר במדבר איז דא אלה החוקים אין סוף ספר ויקרא, אין סוף ספר ויקרא שטייט אלה החוקים, ווי זענען זיי? זיי זענען בין השם ובין בני ישראל, בינו ובין בני ישראל, זיי זענען געווען מצוות בין אדם לחבירו, אלע מצוות וואס איז קרבנות, אלע מצוות וואס איז טומאה וטהרה, אלע מצוות וואס רעדט זיך אין ספר ויקרא, זענען ענינים פון בין אדם למקום, פון צווישן מענטשן און גאט, צווישן די אידן און די אייבערשטער. און דא אין די ענד פון ספר במדבר די לעצטע חק פון ספר במדבר איז אויך דא חוקים וואס זענען בין איש לאשתו בין אב לבתו און פארשטייט זיך איינע פון די חוקים זענען די חק פון נדרים און אפשר זענען דא נאך חוקים אבער ס'איז א מער כללית'דיגע סיום אבער איך וויל דא גיין אביסל טיפער און זאגן נאך א זאך אז מ'דארף דאך באמת פארשטיין וואס ס'איז האט יא לכאורה א שייכות צו פרשת נדרים אזוי ווי ס'ענדיגט בנעוריה בית אביה וואס איז א דין א פרט וואס האט נאר צוטוהן מיט הלכות נדרים

מצוות כלליות, ווי שטייען איין די מצוות כלליות? ווי שטייט איין די תורה? אונז זאגן עס דא א תורה, עס איז דא אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט, אבן העזר, עס איז דא די אלע זאכן, ווי שטייען זיי? ווי זענען זיי? ווי ווי איז די, אין וועלכע וועלט, אין וועלכע חלק וועלט איז די תורה? אין אנדערע ווערטער, אויף א אנדערע שפראך קען מען זאגן, ווי לעבט משה רבינו? אין וועלכע פארט, אין וועלכע חלקים פון אונזער לעבן, אין וועלכע חלקים פון די וועלט, איז דא א קלארע תורה, עס איז דא קלארע הלכות, אונז ווייסן וואס די הלכה איז, עס איז דא א בית דין, דא משה רבינו, א בית דין, א. עפעס א סמכות, עפעס א שליטה, עפעס א סדר וואס פירט די זאך, ווי איז דאס? באופן הכי כללי, דאס איז אין די אין די פאבליק וועלט, למשל ס'איז דא הלכות חושן משפט, ווי געפינט זיך הלכות חושן משפט? ווען צוויי מענטשן האבן א קאנטראקט אינדרויסן, דאס הייסט ס'איז ארויסגעגאנגען פון זיין הויז איינער, געגאנגען צו יענעמס הויז, געמאכט א ביזנעס מיט איהם, געשריבן א קאנטראקט, צו נישט געשריבן, צו געמאכט א קנין, צו נישט געמאכט א קנין, איז די בית דין שולט אויף דעם, די בית דין גייט זאגן. צו די קנין איז געווען גוט, צו ער איז אים שולדיג, צו ער איז אים צוריק שולדיג, צו ער האט גע'גנב'עט, צו ער האט נישט גע'גנב'עט. די זעלבע זאך בין אדם למקום, וועלכע סארט הלכות בין אדם למקום זענען זענען חוקים וואס זיי עקזיסטירן באופן כללי, באופן, מ'קען זאגן זיי זענען זיי זענען אין די וועלט, אמת, ס'איז דא א הלכה, שחרית גייט מען אינדערפרי אין בית מדרש און מ'זאגט ברוך שאמר און שפעטער זאגט מען אשרי, דאס איז א הלכה וואס. ס'איז א הלכה קבועה, ס'איז א פלאץ ווי משה רבינו לעבט, יעדער איינער קען עס זען, מען קען עס טון, מען קען עס אינפארסן, אויב איינער וועט רעדן ביים דאווענען און מען קען אים אנשרייען, דאס איז דאס איז הלכות קבועות און הלכות כלליות, וואס איז אזוי ווי א פלאץ וואס משה רבינו לעבט כביכול, וואס איז אזוי ווי א פלאץ וואס איז א קלארע הלכה, עס איז א פלאץ ווי די תורה איז שולט, די תורה הכללית, די אלע הלכות וואס אונז לערנען, און כמעט אלע הלכות זענען אזוי, אלע הלכות זענען קיים. די רגע א מענטש רעדט מיט א צווייטע מענטש איז ער ארויסגעגאנגען פון זיך, ארויסגעגאנגען פון זיין אייגענע, פון זיין אייגענע פלאץ. יעצט, צווישן אים און די יענער איז שוין דא כאילו א דריטע, וואס איז די תורה, וואס איז משה, אדער וואס איז די בית דין, אדער וואס איז די חוקי התורה, די שליטת חוקי התורה, אדער ער גייט אין בית מדרש, אדער ער גייט רעדן ביז אפיס, ווי ער גייט, דארט הייבט זיך אן די תורה למעשה. יעצט וואס איז מיט די זאכן וואס איז מיט די און א גרויסע חלק זאכן זענען אזוי וואס איז מיט די זאכן וואס האבן נישט גארנישט צו טון מיט קיין צווייטע ס'איז נישט אפילו בין אדם לחבירו און ס'איז אויך נישט בין אדם למקום אין די סענס אז ס'איז נישט קיין פובליק זאך ס'איז אפשר בין אדם למקום ווייל די אייבערשטער איז דאך איבעראל דאס איז אויך בין אדם למקום אבער ס'איז נישט בין אדם למקום אין די סענס אז ס'איז נישט קיין חק קבוע ס'איז נישט אזוי ווי א חלק פון די ברית למשל אזוי ווי אונז זאגן ס'איז דא אזא זאך אז ס'איז דא א חילוק און מ'דארף וויסן די די יסוד דא באופן זייער כלליות'דיג ס'איז דא א הלכה פון עס איז דא א ברית צווישן די אייבערשטער און די אידן דאס איז די בין אדם למקום דארפסט הערן בין אדם למקום מיינט מען נישט וואס די אייבערשטער זעהט יעדע איינע א גאנצע צייט דאס איז אויף יענע אין יענע סענס איז אלעס בין אדם למקום און מען וועט רעדן וועגן דעם וואס געשעהט ווען עס איז באופן פרטי אבער ווען איך זאג בין אדם למקום מיין איך מער אזוי ווי די חומש זאגט ביני ובין בני ישראל אדער אזוי ווי ס'שטייט דער אייבערשטער האט געמאכט א ברית אות היא ביני אות היא לעולם צווישן וועמען ביני ובין בני ישראל, וואס איז די ברית פון שבת וואס איז א אות היא לעולם? דאס איז די שמירת שבת בפרהסיא, אזוי ווי אונז ווייסן אז די אז ס'דא א הלכה ווער ס'איז מחלל שבת בפרהסיא ער הייסט א כגוי לכל דבר, פארוואס איז א מחלל שבת בפרהסיא כגוי? ווייל ער איז פוקר ער איז פוגם ער איז פורק די עול פון די ברית וואס די אייבערשטער האט געמאכט צווישן די אידן, די גאנצע זאך פון זיין א איד די גאנצע זאך פון אידישקייט איז אז ס'איז דא א ברית צווישן די אייבערשטער און כלל ישראל, דאס איז איינע פון א גרויסע חלק פון די ברית, אדער איינע פון די ברית איז די ענין פון שבת, אבער דאס מיינט נישט, מ'דארף געדענקן, ס'מיינט נישט שמירת שבת בצינעה, ס'מיינט נישט מחלל שבת בצינעה, וואס דו טוסט ביי דיך אינדערהיים, דאס האט צוטון מיט צווישן דיך און די אייבערשטער, אבער ס'איז נישט די ברית, די ברית ביני ובין בני ישראל איז צווישן די אייבערשטער און כלל ישראל, אין די פרהסיא, אין די ציבור, אין די פובליק ספעיס.

מחלל שבת בפרהסיא איז איינער וואס ער טוט אזא סארט עקט, ער טוט אזא סארט מעשה וואס בפרהסיא, ער בפרהסיא זאגט איך בין נישט א חלק פון די ברית, ווען ער טוט עס אינדערהיים זאגט ער דאס נישט, דער דער מחלל שבת בצינעה זאגט בכלל נישט א זאך אז ער גייט ארויס פון די ברית וואס איז ביני ובין בני ישראל, ביני ובין בני ישראל איז נאר הלכות ציבוריות, הלכות כלליות. יעצט אז מ'וויל גיין פארשטיין די זאך אביסל מער, מען גייט מיט די יסוד, מיט די געדאנק גייען אביסל ווייטער פארשטיין אונז, אז פארשטייט זיך ס'דא אסאך הלכות וואס זענען נוגע אין אין א אינדערהיים, אין א מענטש'ס שטוב, אין א מענטש בין אדם לעצמו, צווישן זיינע אייגענע ד' אמות, אבער אסאך ווייניגער, למעשה אסאך ווייניגער וויפיל ס'איז דא. אין די פובליק ספעיס, אין א, ווען ער הייבט אן צו דילן מיט א צווייטע מענטש אדער מיט די ציבור. אין די פלאץ, למעשה, וואס א מענטש טוט רוב צייט, כ'רעד נישט פון הלכות כשרות, הלכות, כ'ווייס אסאך הלכות וואס זענען דא, אבער רוב זאכן וואס זענען, געפינען זיך למעשה אין די פרייוועט ספעיר, קען מען זאגן, זאכן וואס געפינען זיך אין.

יעצט, די סארט הלכות, די סארט עבודת השם קען מען זאגן, די סארט תורה וואס איז פרייוועט תורה, ס'איז נישט אין פובליק ספעיר תורה, ס'איז נישט אפילו די פובליק ספעיר תורה וואס איז אויך אזוי ווי מענטשן האלטן למשל עסן כשר איז א הלכה כללית, אלע אידן עסן כשר, בסדר, דאס איז שוין אויך א געוויסע פובליק, א געוויסע ציבוריות'דיגע זאך, אבער. צו האבן אדער זיין א בעל תאווה, גייט די שאלה זיך אויף מיט די לאך, צו וויאזוי מען שטעלט אוועק, אסאך מאל רעדט מען אזוי, וויאזוי א מענטש שטעלט אוועק א שטוב, וויאזוי זיין וואס פאר א סארט הויז ער האט, צו ס'איז אזא סארט, צו ס'איז אזא סארט, צו ס'איז צו מען לערנט דארט אזעלכע זאכן, צו מען שמועסט דארט אזעלכע זאכן, צו מען עסט א געוויסע וועג, די אלע זאכן זענען נישט קיין זאכן וואס דא, משה רבינו כביכול איז דארט געשטארבן, דאס איז א פלאץ וואס. און אפילו, און איך קען אפילו, מ'קען גיין ווייטער, און אפילו די זאכן וואס זענען יא אסור, נישט קיינער גייט, קען מען קען דיך גארנישט טון, בית דין שטייט, קיינער שטייט נישט, קיין שום בית דין שטייט נישט מיט א, מיט א סקרין אין יעדער איינער'ס שטוב צו זען צו ער היט די תורה, און ממילא, דאס איז א פלאץ וואס די תורה איז געשטארבן, וואס משה רבינו לעבט נישט דארט, ווער לעבט דארט? אב וביתו, א ואשתו, איש ואשתו, זיי לעבן דארט, זיי זענען די משה רבינו פון זייער שטוב, זיי זענען די תורה פון זייער שטוב, און די תורה, א חלק פון דעם איז טאקע הלכות כלליות, אזוי ווי הלכות כשרות אדער הלכות נידה אדער הלכות כ'ווייס וואס, הלכות שבת וואס מ'דארף פירן אינדערהיים, די הלכות וואס זענען הלכות, זענען הלכות כלליות פאר יעדעם איינעם, אבער אפילו די הלכות כלליות, די אינפארסמענט, די קיום למעשה, איז נישט ביד משה, ס'איז ביד איש ואשתו, אב לביתו. און כל שכן אויב מען רעדט פון די רוב זאכן, און כ'מיין אז אמת'דיג אז ס'איז רוב זאכן, ווייל אפילו איז דא זייער אסאך הלכות ווי אזוי מ'דארף האבן א כשר'ע קיטשן און די אלע זאכן, אבער למעשה, אין א אידישע שטוב, מ'דארף דאך, אין א שטוב וואס פירט זיך שוין, ס'איז שוין אזוי, און עס איז א זאך וואס מ'דארף וויסן זייער קלאר, די רגע וואס א מענטש, אקעי, ביסט גערעכט, היט עסן כשר, און היטן שבת, ס'איז א גרויסע, ס'איז דא זייער אסאך פרטים, ס'איז דא גאנצע ספרים. אבער צו האבן א אידישע שטוב דארף מען נישט וויסן די אלע ספרים, רוב מענטשן רוב דורות און אויך ביז מיין, איך ווייס נישט רוב פון די הלכות, אבער וואס ער ווייסט, א אידישע שטוב דארף מען צוויי סעטס דישעס, מען דארף מען דארף נישט מישן די מילכיגס מיט פליישיגס, מען דארף קויפן זאכן מיט א הכשר, שוין האסטו געענדיגט, יעצט מכאן ואילך, אמאל איז דא א שאלה עס איז אריינגעפאלן א מילכיגע טאפ אין איין, היינט וואס מען האט גענוג טעפ כמעט נישט דא אפילו אזעלכע שאלות, און די זעלבע זאך מיט הלכות שבת, ס'איז דא זייער אסאך הלכות שבת און ס'איז דא פוסקים וואס זאגן אז. ווער ס'ווייסט נישט אלע פרטים וועט ער בהכרח מחלל שבת זיין, אבער באופן הכי כללי, אויב איינער איז צוגעוואוינט, אויב איינער איז, אויב איינער האט נישט קיין חינוך איז עס שווערער טאקע, אבער אויב איינער איז צוגעוואוינט, ס'איז דא, מען היט שבת, און מען לייגט א בלעך, און מען קאכט נישט, און מען טוט נישט אן קיין לייטס, און מען טוט וואס מען טוט, דאס איז נישט די רוב, רוב שאלות, רוב ספיקות, רוב זאכן וואס אונז דארפן וויסן וואס צו טון, אזוי ווי אונז זאגן כסדר. תורה איז די טייטש, מען דארף וויסן, ווען מען ווייסט נישט וואס צו טוהן, אויסגעפינען וואס צו טוהן, רוב פון די זאכן זענען נישט זאכן וואס זענען בכלל אין די תורת משה, ס'איז בכלל אין די תורה כללית ווי איך זאג משה רבינו לעבט, ווי משה רבינו זאגט אונז טוה אזוי טוה נישט אזוי, ס'איז אלץ שאלות, זאל מען עסן פרישטיג אזוי, זאל מען נישט עסן אזוי, זאל מען זיין א בעל תאווה ווען מען עסט, זאל מען נישט זיין א בעל תאווה ווען מען עסט, זאל מען זיין א מער שטוב וואס מען ספענדט אסאך געלט זאל מען זיין שפארעוודיג, נישט קיין הלכה, יא אפשר איז דא ספרי מצוות וואס רעדן אויף יעדע זאך קען מען טרעפן אן א סוף פאר איידיעס און אוודאי די תורה רעדט וועגן אזעלכע זאכן אבער עס איז נישט קיין פלאץ ווי די תורה שולט, נישט קיין פלאץ ווי די תורה לעבט. און אין די ספעיס קומט אריין די פרשה פון נדרים, באופן כללי אויב מען זוכט א שורש אין די תורה פאר וויאזוי פירט מען זיך אין די ספעיס, וואס טוט די ספעיס, די פרשה פון נדרים איז די פרשה די ענין פון נדרים וואס איז מסדר וואס איז געבט א לאו וואס איז געבט א חק פאר די ספעיס פאר וויאזוי געשעהט בין אב לביתו און איינע פון די גרויסע הלכות איז און דאס אליינס אז ווען די בת אדער די אישה מאכט א נדר קען די אב עס מפר זיין אדער די בעל קען עס מפר זיין וואס די טייטש? די טייטש איז קודם כל יעדע איינע וואס יעדע איינע דארף מקיים זיין זיין נדרים לא יחל דברו לא יחל דברו איז די טייטש אז א מענטש דארף קענען האבן זיין אייגענע קדושה, דאס איז דאך די טייטש, זיינע ווערטער, לא יחל ולא יעשה דבריו חולין, נאר וואס זיינע דברים זאלן זיין קודש, זיינע דברים זאלן זיין תורה, וואס איז די טייטש תורה? אזוי ווי, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי באופן הכי כללי, אזוי ווי אין די וועלט, אין די כלליות'דיגע וועלט, איז די דיבור פון משה, די דיבור פון די תורה, וזאת התורה אשר שם משה, דאס איז די זאך וואס מען טאר נישט מחלל זיין, איינער איז מחלל שבת, ער איז מחלל את התורה, ער מאכט דברי תורה חולין, מען נעמט עס נישט ערענסט, ער פאלגט עס נישט, דאס איז א מרידה אין די תורה. די זעלבע זאך ביי דיך אליינס, אין די זאכן וואס איז נישטא קיין תורה אויף דעם, עס שטייט נישט קיין שום תורה וויפיל גלעזער קאווע מען דארף טרינקען אינדערפרי אדער קדש עצמך במותר לך וויפיל מען זאל טון די אלע זאכן, שטייט נישט און ס'קען נישט שטיין, ס'איז נישט קיין פלאץ די תורה, ס'איז בהכרח נישט קיין פלאץ וואס ס'קען שטיין, נישט ווייל מען קען נישט מאכן כללים פון דעם, און מען קען עס נישט אינפארסן, ס'איז נישט קיין זאך וואס מען קען שטיין. אבער דו, פאר דיך פרעזענליך, ווי דו ביסט אין די פלאץ ביסטו משה רבינו, איז לא יחל דברו, נעם זיך אליינס ערענסט, און דאס איז די פרשה פון נדרים וואס איז א שווערע פרשה ווייל עס איז דא א גאנצע סוגיא פון טוב אשר לא תדור ווייל עס איז טאקע בעסער ווייל אבער מען דארף קענען מאכן נדרים, א געוויסע סארט נדרים. און וויפיל מ'מאכט נדרים איז די טייטש אז דיינע ווערטער זאלן זיין דברי תורה, זאלן זיין די הנהגות וואס דו מאכסט, לאמיר זאגן דו מאכסט עס בלי נדר, מיר ווילן זיך נישט נכשל ווערן אין עוון נדרים, ס'איז נאכאלץ א סארט נדר, אזוי ווי זאגן איינער פירט זיך א מנהג טוב דריי מאל איז דא א שאלה איז עס א נדר? און בסדר לאמיר שוין זאגן אז מען קען טרעפן אז מען האט זיך מסדר געווען ווייל אונז ווילן נישט ממש מאכן א נדר, בסדר דאס איז דאס איז הלכה'דיגע זאכן און מען דארף טאקע נזהר זיין ווייל ווען מ'מאכט טאקע א נדר דארף מען עס נעמען מער ערנסט, אבער די געדאנק איז נאכאלץ די זעלבע געדאנק, אויף וואסערע הנהגה איך פיר זיך, דאס איז מיין פרעזענליכע תורה, דאס איז די תורה, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי ס'איז דא א תורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אזוי ווי ס'איז דא א תורה בין השם ובין בני ישראל, איז דא א תורה, און ס'איז א תורה, לא יחל דברו, עס איז נישט א סתם אונז פירן זיך אזוי, ס'איז א תורה, ס'איז נישט קיין תורה וואס מ'קען מחייב זיין יעדער איינער, ס'איז א תורה וואס איז בין איש לאשתו ובין אב לבתו, צווישן מיך און מיינע קינדער, צווישן מיך און מיין ווייב, איז דא א תורה, אונז האבן זיך געוויסע הנהגות וואס אונז פירן זיך, געוויסע הנהגות וואס אונז טרעפן במשך די זמן, יעדער איינער האט זיך זיין אייגענע. קליינע ריטשועלס און אייגענע קליינע מנהגים, אונז אונז גריסן זיך אזוי, אונז טוען אזוי, אונז אונז קומען אהיים אזוי, אונז נעמען קעיר פון די קינדער אזוי, אונז זענען זיך מסדר, יעצט דעמאלטס וועל איך נעמען קעיר פון די קינדער, דעמאלטס וועסטו נעמען קעיר, אלע די אלע זאכן, דאס זענען התורות, ס'איז א גאנצע תורה, ס'איז אפשר א שווערערע תורה צו לערנען ווי די תורה פון משה רבינו, ווייל ס'איז נישטא קיין רולס, און מען קען גיין צו חינוך לעסענס און צו שלום בית לעסענס און צו וואס זיי כאילו פרובירט צו מאכן תורה און זיי קען קען מאכן אסאך גוטע עצות, רוב עצות וואס מענטשן מוטשען זיך איז.

לגבי איר, לגבי אז וויפיל ער איז פאר זיך, דאס איז מער וויכטיג צו רעדן פאר זיך, ווייל איך בין נישט באזארגט אז יעדער איינער זיין דא באלעבאס אויף די ווייב, סאו זאל זיך זארגן אליינס, אבער וויפיל ער איז באלעבאס דארף ער פאלגן, עס איז דא הפרת נדרים אין אנדערע ווערטער, עס איז דא אנדערע קלענערע זאכן וואס זענען אונטער זיך וואס זיי האבן נישט די יכולת, אבער דער וואס האט די יכולת, וויפיל איינער איז א רבי, איינער איז, וויפיל א מענטש האט א מלכות, וויפיל א מענטש האט א שליטה.

ס'דא א זאך וואס הייסט גלות השכינה. און ווער ס'לערנט עפעס א אידיש ספר, א חסידיש ספר, ווייסט אז מ'דארף וויינען אויף גלות השכינה, און מ'דארף זיך מצער זיין אויף גלות השכינה, די גאנצע זאך פון די ניין טעג, פון תשעה באב, און בין המצרים, איז אז מ'זאל זיך אביסל קאנעקטן מיט די צער השכינה, מיט די גלות השכינה. מה זה שכינה? מה זה גלות השכינה? וואס איז די גאנצע זאך?

פון גאט, די ווערטער וואס ער זאגט, זיינע ווערטער, אדער די ווערטער וועגן אים, אדער זיינע ווערטער, אדער די ווערטער וועגן אים, דאס איז די שכינה, דאס איז די טייטש ווען אונז זאגן שכינה, אין אנדערע ווערטער אסאך מענטשן וועלן דיר זאגן, שכינה איז די טייטש די חלק פון גאט אדער די אספעקט פון גאט אדער די הסתכלות פון גאט וואס אונז זעען אין די וועלט, שכינה איז זאגט דער עולם, שכינה איז די אימענענס אוו גאד, די גאט וואס אונז זעען אין די וועלט. און דאס איז אליינס די וועג וויאזוי אונז רעדן וועגן גאט, דאס איז די טייטש. אין אנדערע ווערטער, וויאזוי איז, וואס איז טייטש גאט איז אין די וועלט? דא אסאך טייטשן אין דעם, אבער ווען אונז רעדן, ווען אונז זאגן וועגן דעם, איז די טייטש, אונז רעדן וועגן דעם. און דאס איז אשא את שמותם על שפתי, מען זאגט נושא שם השם, יא, איך טראג, מען דארף הערן די לענגווידזש וואס מען נוצט, אונז טראגן גאט'ס נאמען אויף אונזער מויל. אדער דער אייבערשטער לייגט, ושמו את שמי על בני ישראל, דער אייבערשטער לייגט זיין נאמען, זיין נאמען, וואס איז די טייטש זיין נאמען?

די זאך וואס ער איז צו די וועלט, די זאך וואס ער איז צו אונז, די ווערטער וואס אונז רעדן וועגן אים, ווען אונז רעדן אנדערע ווערטער, אויב מען קוקט אין די וועג פון די שפראך פון די שכינה איז א וויזשועל לענגווידזש און די וויזשועל לענגווידזש זאגט, ווען דו זאגסט די ווארט השם, ווען דו זאגסט די ווארט אדנות, דו זאגסט די ווארט גאט, דעמאלטס איז די שכינה אין דיין מויל, השם שפתי תפתח, זאגט דער בעל שם טוב מען דארף מכוון זיין אז די שכינה איז אין דיין מויל און זי רעדט די ווערטער, די שכינה דאס איז די ווערטער, ווען אונז זאגן די ווארט גאט, די ווארט גאט דאס איז די שכינה. די ווארט און ס'איז אין ביי אונז דאס די טייטש דאס איז די די די די פחד און די און די אהבה און די גאונות פון די שכינה וואס איז וואס איז ביי אונז די שכינה וואס איז שורה וואס אונז זאגן ושכנתי בתוך בני ישראל די טייטש אז אידן זאגן די ווארט גאט און דאס איז נישט סתם געזאגט נישט קיין ליידיגע זאגן לא יחל דברו די דיבורים זענען נישט ליידיג זענען ווען איך זאג די ווארט גאט איז עס נישט א ליידיגע ווארט און קיינער מ'קען נישט זאגן די ווארט גאט ליידיגערהייט. לא יחלל, דאס הייסט חילול השם, מען קען נישט מחלל זיין די שם. קידוש השם איז טייטש ווען איך זאג די ווארט גאט ווייס איך אז דאס איז א שטיקל גאט, דאס איז די שכינה, די שכינה איז די ווארט גאט וואס איך זאג, דאס איז די שכינה. דאס איז דאס איז די עברי טייטש, ווען איך זאג די ווארט שכינה, דאס איז די עברי טייטש. אפשר איז נישט גענוג ווערטער צו מצייר זיין ריכטיג, אבער דאס זענען די ווערטער און דאס איז די קלארע, די קלארע טייטש פון שכינה. יעצט, וואס איז די טייטש גלות השכינה? די די רגע וואס מיר פארשטייען דאס און פארשטייען אז די די שכינה וואס רוהט אין אונזער מויל די וואס אונז זאגן די דיבורים אונז רעדן דיבורים פון תורה דיבורים פון תפילה דיבורים פון שמות פון זאגן די ווארט גאט פון זאגן די ווארט הוויה פון זאגן די ווארט אלהים זאגן די ווארט אדני די אלע ווערטער דאס זענען שכינה וואס איז אין אונז וואס רוהט אין אונז יעצט די ווארט אדער באופן יותר כללי, דאס וואס אונז ווען מיר רעדן ווען גערעדט וועגן תורה, אונז גערעדט וועגן די מציאות, די נוכחות, די פרעזענס פון תורה אין א פלאץ, איז די טייטש אז די תורה איז שולט דארט, אז דא איז דא א שול וואס אונז פירן זיך לפי הלכות שלחן ערוך, און די שלחן ערוך איז איז אין די לופט פון די שול, איז אין די שול, די מענטשן, זיינע ווערטער, אפילו נישט די ווערטער וואס איז אין די ספרים שאנק, די ווערטער וואס אונז טוען. דער ווען אונז שטיין אויף אינדערפרי און זאגן ברוך שאמר, די ווערטער ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך יאמר ברוך שאמר, דאס איז די שכינה כאילו די חלק המלכות פון יענע ווערטער זענען דא. און פון דעם אין חסידות זאגט רעדט מען אסאך מאל וועגן די מידת המלכות וואס שטייט מלכותך מלכות כל עולמים, דיין מלכות איז אין אלע וועלטן, וואס טייטש דיין מלכות אין אלע וועלטן? אז אלע וועלטן פאלגן דיך, אזוי ווי ווען ס'דא א מלך און דער מלך גיבט ארויס א באפעל, א דבר מלך, דבר מלך ושלטון, און דער מלך זאגט עפעס און דער עולם הערט עס, דער עולם פאלגט עס. איז דעמאלטס כאילו די דבר המלך, די ווערטער פון די מלך, זענען אין דיינע מעשים. דיינע מעשים זענען די ווערטער וואס דער קעניג האט געזאגט. די זעלבע זאך, אלע עולמות, וואס זיי, אלע עולמים, מלכותך מלכות כל עולמים, וואס זענען, זאכן וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, זאכן וואס דער אייבערשטער האט געוואלט, זאכן וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, און זיי זענען דאס, זענען זיי, אין אנדערע ווערטער, זענען זיי די ווערטער פון גאט. סאו מען ווערט, די רגע וואס מען פארשטייט דאס, פארשטייט מען אז דא איז דא א שרעקליכע, א שרעקליכע סכנה, א שרעקליכע מעשה. פארוואס? ווייל אמאל איז דא אזא מין זאך וואס מען פאלגט עס נישט, און נישט נאר מען פאלגט עס נישט, נאר מען נוצט עס, די רעפרעזענטעישאן אוו גאד ביקאמס א בעד רעפרעזענטעישאן, און איך וועל זאגן אזוי, די גרעסטע גלות השכינה, די גרעסטע צער וואס עס קען זיין, וואס איז כביכול א צער פון די אייבערשטער אליינס, אפילו אז די אייבערשטער אליינס רירט עס נישט אן, אין עצמות אין סוף, אבער די רעפרעזענטעישאן אוו גאד וואס איז אים אליינס, ס'רעדט זיך וועגן אים אליינס, ווערט נפגם, ווערט צעריסן, ס'ווערט, פארוואס? ווייל מענטשן קענען זאגן די ווארט גאט, און זיי קענען עס נישט מיינען, און זיי קענען זאגן די ווארט גאט, אויף צו מצדיק זיין זייער אלע יצר הרע'ס, און זייער אלע רציחות, און זייער אלע עוולות, און זייער אלע זאכן, און זיי, און גאט איז דארט, ווען א מענטש זאגט די ווארט גאט, נעמט ער, אזוי ווי אין די ציורים פון די חסידישע ספרים, ער נעמט די, ער נעמט גאט, און ער לייגט עס אריין אין א בית הכסא, ער נעמט גאט, די ווארט גאט, און ער נוצט עס אויף זיינע שטותים, און ס'איז נישט דא קיין גרעסערע גלות השכינה, קיין גרעסערע צער השכינה, קיין גרעסערע אבילות השכינה ווי דאס וואס אין די היינטיגע וועלט איז געווארן אזא מין זאך, עס איז און ס'איז דא אזא מין זאך, מען קען זיך נישט מתעלם זיין און זאגן אה עס איז נישט אמת, עס איז א מציאות, די גלות איז קיים, און די גלות איז. אז ווען מען זאגט די ווארט גאט אין אסאך קאנטעקסט, און מען הייבט אן צו נוצן די ווארט גאט, און מענטשן זענען נושא שם השם, גלייך הייבט מען אן צו חושד זיין אז יענער מענטש איז א רוצח, א אכזר, א סאדיסט, א סתם א דיקטעיטאר, ער וויל, א טעראריסט, די אלע זאכן. דער טעראריסט וואס ער זאגט יא גאט איז גרויס, ער נוצט גאט'ס נאמען פאר זיין רציחה, דאס איז טייטש אז מ'האט גענומען גאט, מ'האט גענומען א שטיקל שכינה, און מ'האט עס אריינגעשטופט אין די רציחה. און ס'איז נישט נאר דאס, און ס'איז געווארן די גאנצע רעפרעזענטעישאן פון גאט, די גאנצע, די זאך וואס מענטשן דערמאנען זיך ווען מ'זאגט זיי די ווארט גאט, און ס'איז, די רציחה פון די טעראריסטן איז נאר א משל וואס יעדער איינער קען מסכים זיין דערצו, אבער ס'גייט בדקות און בדקות און בפרטים, יעדער איינער ווייסט וואס מ'מיינט. ווען מ'נוצט די ווארט גאט, ווען איינער הייבט אן צו רעדן בשם גאט, גלייך הייבט מען אן זיך, אוי, שוין, איך פארשטיי, דו ווילסט שוין זיין דער באלעבאס, דו ווילסט זיין דער רבי, דו ווילסט הייסן זאגן פאר יענעם ער זאל טון דיינע תאוות. דאס איז דער גלות השכינה, דאס איז טייטש אז די די רעפרעזענטעישאן, די אימעדזש אוו גאט איז נפגם געווארן, די אימעדזש אוו גאט, די אימעדזש פון גאט, די ווארט פון גאט, די ווארט גאט אליינס, איז איז געווארן א שלעכטע ווארט, ס'איז געווארן א ווארט וואס מ'נוצט ווען מ'וויל זיין א רשע, ווען מ'וויל זיין א שייגעץ, און די ערליכע אידן, די מענטשן וואס זיי ווען זיי זאגן גאט מיינען זיי עפעס ערענסט, זיי מיינען זיי ווייסן אטליסט וואס זיי ווילן מיינען ווען זיי זאגן די ווארט גאט, זיי שעמען זיך אפילו אמאל צו נוצן די ווארט גאט, ס'איז געווארן א בושה, ירמי' הנביא זאגט, דיינע ווערטער זענען מיך געווארן א בושה און א זלזול און א צחוק לכל עמי, פארוואס?

אונז זענען שולדיג אז מ'האט געלאזט די ווארט גאט ווערן באנוצט פאר יעדע איינער וואס ער וויל זיין אייגענע שליטה און זיין אייגענע תאווה און זיין אייגענע רציחה און זיין אייגענע כבוד און די ריבוי וואס איז געשען אין דעם אז ס'איז דא אפילו א הוה אמינא ס'איז דא נישט א הוה אמינא א מציאות אז מענטשן זאגן רעלידזשען איז די קאוז אוו אוו רציחה איז די קאוז אוו דזשענעסייד די קאוז אוו די קאוז אוו סאו מעני בעד טינגס יא בסדר מ'קען זיך דינגען צו צו ס'איז יא נישט צו נישט זיין רעליגיעז וואלט געווען בעסער. בסדר, אבער דאס דאס איז גלות השכינה, דאס איז די צו זאגן אז די ווארט גאט איז געווארן א שלעכטע ווארט, עס איז געווארן א ספיטש, עס איז געווארן א זלזול, ווען איינער זאגט די ווארט גאט איז עס געווארן א בושה, עס איז געווארן נישט נאר א דזשאוק, עס איז געווארן א רשעות. און דאס איז דאס איז די. אויף די פשוט'סטע וועג געזאגט, ווען אונז זאגן מ'דארף וויינען אויף גלות השכינה, ווען מ'דארף זיך מצטער זיין בגלות השכינה, און מ'דארף מפשפש זיין במעשינו ובלבבינו צו זען ווי אונז טוען די זעלבע זאך, איז איז און דאס איז די גרעסטע צער וואס קען נאר זיין, די גרעסטע פגם, די גרעסטע חילול השם, די גרעסטע חילול דברו וואס קען נאר זיין. דאס איז דאס איז די פשוטע זאך פון גלות השכינה און איך מיין אז ווען איינער כאפט דאס איז נישט מען דארף נישט דארף נישט זוכן עפעס וויאזוי גיין אונז זיך קאנעקטן מיט גלות השכינה וואס מיינט דאס פאר מיך ס'איז א ריזיגע פראבלעם און ס'איז איך ווייס נישט וויאזוי מען גייט עס פותח זיין אונז ווארטן אז ס'זאל זיין א גאולה אונז ווארטן אז מען זאל טרעפן א וועג וויאזוי צו ריהעביליטעיטן לעטס ריקלעים די ווארד גאד ווי העוו טו ריקלעים די ווארד גאד פראם אלל די טעראריסטס און רשעים און אכזרים וואס נוצן עס. און עס נוטה לחשוב און פרובירן זיך מקבל זיין אז ווען עטס נוצן די ווארט גאט און זאלן עס בעסער נישט נוצן טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם אז דו ווילסט בויען דיין אייגענע בית מדרש זאלסט האבן א שיינע בית מדרש רוף עס נישט קיין בית מדרש רוף עס א חסידות מלכות וואטעווער יו אר וואס ווילסטו אריינמישן גאט פארוואס דארף יעדע פארוואס דארף יעדע פלאץ שטיין גאט מיינע באמת מלכות נוצ שלשלת מיינע שטותים. נוץ עס נישט, בעסער זאלסטו עס נישט נוצן. און אפשר איינער וואס ער מיינט די ווארט גאט ווען ער זאגט גאט, זאל אנהייבן צו קענען נוצן די ווארט גאט, און זאל זיך נישט דארפן שעמען ווען זיי זאגן אז עס זענען מענטשן וואס רעדן אין די נאמען פון גאט.